בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף ג, מ'הייבן אן דף ג עמוד א', עלף שורות פון אויבן, אמר רב שמואל בר יצחק, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, הלכה, צריכה שתהא מחזקת, ראשו ורובו ושולחנו, די הלכה איז, אז סוכה דארף זיין לפחות אזוי גרויס, צו האלטן די מענטש, מיט רוב פון זיין גוף, מיט זיין טיש, ס'טייטש צוזאמען האט מען נעכטן געזען דאס א קיימא לן, פון ז' טפחים אויף ז' טפחים. אמר ליה רבי אבא, האט רבי אבא אים געזאגט כמאן, כבית שמאי? דו פסק'נסט דא ווי די בית שמאי נישט ווי די בית הלל, ווייל מ'עט באלד זעהן ס'דא א מחלוקת בית שמאי ובית הלל וואס לכאורה דאס איז טאקע די מחלוקת, אז בית שמאי האלט ס'דארף זיין ראשו ורובו ושולחנו, און בית הלל האלט ס'קען זיין נאך קלענער, נאר ראשו ורובו מ'דארף נישט האבן שולחנו, איז לכאורה, פרעגט רבי אבא וויאזוי פסק'נסטו דא ווי די בית שמאי אונז ווייסמער דאך איבעראל די הלכה ווי די בית הלל, אמר ליה, האט רב שמואל בר יצחק געענטפערט, אלא כמאן. ס'טייטש ווי וועם דען זאל איך פסק'ן אוודאי פסק'ן איך דא ווי די בית שמאי, ס'טייטש ער האט פעסטגעשטעלט אז אפילו בדרך כלל די הלכה ווי די בית הלל, דא איז די הלכה ווי די בית שמאי. איכא דאמרי, ס'דא א צווייטע נוסח אז ס'געגאנגען אזוי, אמר רב אבא, רב אבא האט געזאגט צו רב שמואל בר יצחק, דאמר לך מני, ווער איז דער וואס האט דיך געזאגט די שיטה אז ס'דארף זיין ראשו ורובו ושולחנו, אמר ליה האט ער אים געענטפערט, בית שמאי היא, ולא תזוז מינה, ס'טייטש ס'איז טאקע כשיטת בית שמאי, און זאלסט דיך נישט ריקן פון דעם, די הלכה איז טאקע אזוי. מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק א קשיא געפרעגט, ממאי דבית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי, ווער זאגט דיך אז די מחלוקת פון די בית שמאי ובית הלל איז טאקע ביי א קליינע סוכה ווי גרויס א סוכה דארף זיין, צו עס דארף זיין ראשו ורובו ושולחנו, צו נאר ראשו ורובו, ווער זאגט? דילמא, קען זיין זיין מחלוקת איז בסוכה גדולה פליגי, ביי א געהעריגע נארמאלע גרויסע סוכה, וכגון. דיתיב אפומא דמטולתא ושלחנו בתוך הבית, וואס טייטש די מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל איז ביי א געהעריגע נארמאלע גרויסע סוכה וואו דער מענטש זיצט אין די סוכה ראשו ורובו אין די סוכה אבער זיין טיש איז נישט אין סוכה נאר זיין טיש איז אין שטוב דבית שמאי סברי גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו בית שמאי האלטן ס'איז דא א גזירה אפשר די מענטש וועט נאכטאנצן זיין טיש זיין טיש איז נישט אין סוכה דערפאר זאגן די בית שמאי אז די טיש דארף אויך זיין אין סוכה ובית הלל סברי לא גזרינן בית הלל האלט מ'איז נישט גוזר די גזירה, ממילא קען זיין ראשו ורובו אין די סוכה, און די טיש זאל זיין אינדרויסן, און ממילא דאס איז די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל אבער ווער זאגט דיך אז ס'איז אויך דא א מחלוקת ווי גרויס א סוכה מעג זיין, קען זיין יעדער איינער איז מסכים אז א סוכה דארף זיין דארט לפחות ראשו ורובו ושולחנו, ברענגט נאך די גמרא א ראיה אז די מחלוקת איז טאקע ביי א געהעריגע נארמאלע גרויסע סוכה, ודיקא נמי, כ'על דיר אויך א ראיה ברענגען דקתני, לאמיר קוקן די לשון המשנה, די משנה אין דף כח וואס דארט איז די מחלוקת פון די בית שמאי בית הלל, שטייט דארט אין די משנה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, איינער וואס ער איז געווען אין די סוכה ראשו ורובו, ושולחנו בתוך הבית, אבער זיין טיש איז נישט געווען אין סוכה, זיין טיש איז געווען אין שטוב, איז בית שמאי פוסלין, בית שמאי פסל'ן, ובית הלל מכשירין, בית הלל זאגן אז ביי אזא ציור איז כשר, ואם איתא, זאגט די גמרא און טאמער ביסט גערעכט, אז די מחלוקת איז ווי גרויס א סוכה דארף זיין, מחזקת ואין מחזקת מיבעי ליה, וואלט געדארפט שטיין א גאנץ אנדערע לשון אין די משנה. ס'וואלט געדארפט שטיין אין משנה אז א סוכה וואס איז מחזקת ראשו ורובו ושלחנו, א סוכה וואס קען האלטן אלע, איז כשר. טאמער ס'איז נאר מחזקת ראשו ורובו אן די שלחנו, דארט איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל. אזוי וואלט געדארפט שטיין. אבער ס'שטייט נישט אזוי. וואס שטייט יא? ס'שטייט מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית, איז משמע אז ס'איז געווען אזא מעשה, וואס טייטש טאמער ס'וועט זיך מאכן אזא ציר אז ראשו ורובו איז אין סוכה, און די טיש איז אין שטוב, איז דווקא ביי אזא ציר איז די מחלוקת, איז משמע די מחלוקת איז טאקע ביי אזא ציר אז ס'דא דא א געהעריגע נארמאלע גרויסע סוכה, די טיש איז נישט אין סוכה, און די מחלוקת איז צו גזרינן צו נישט גזרינן. פרעגט די גמרא אבער אויב אזוי ובסוכה קטנה לא פליגי, וואס טייטש אויב אזוי וועט דאך אויסקומען אז די מחלוקת איז טאקע ביי א גרויסע סוכה אבער ביי א קליינע סוכה איז יעדער מודה בית שמאי בית הלל ביידע זענען מודה מ'דארף האבן ראשו ורובו ושלחנו, והתניא, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא ס'איז נישט אזוי, די ברייתא זאגט, מחזקת ראשו ורובו ושלחנו, כשרה, די תנא קמא אין די ברייתא זאגט, וואס דאס קוקט אויס ממש כשיטת בית שמאי, אז א סוכה וואס האלט ראשו ורובו ושלחנו, נאר אזא סארט סוכה איז כשר, רבי אומר, רבי זאגט ניין, עד שיהא בה ארבע אמות על ארבע אמות, רבי זאגט אז ס'איז נישט גענוג מחזקת ראשו ורובו ושלחנו, ז' טפחים ז' טפחים, נאר מ'דארף האבן ד' אמות על ד' אמות, אזוי האמיר איין ברייתא, וואס טייטש די תנא קמא די ברייתא לערנט כשיטת בית שמאי, און רבי האלט אז מען דארף האבן ד' על ד', ותניא אידך, אין א אנדערע ברייתא האט מען געזען, רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע על ארבע אמות פסולה, דאס איז די שיטה פון רבי, די זעלבע רבי, וחכמים אומרים, און די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי אין די צווייטע ברייתא זאגן, אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו כשרה, אז אפילו די סוכה האלט נאר ראשו ורובו, איז עס אויך כשר, יעצט דא די חכמים לערנען ממש כשיטת בית הלל, ואילו שלחנו לא קתני, ס'שטייט נישט דא שלחנו, שטייט נאר ראשו ורובו ווי די בית הלל, קשיין אהדדי. דאך א סתירה פון די צוויי ברייתות, אלא לאו שמע מינה, נאר אוודאי געדרינגען פון דעם, אז הא בית שמאי און הא בית הלל, אז טאקע די צוויי שיטות, די צוויי חכמים וואס קריגן זיך דא אויף רבי, איז איין ברייתא כשיטת בית שמאי, און די אנדערע ברייתא כשיטת בית הלל, איז אבער דאך אויך א ראיה פון דעם, אז די בית שמאי און די בית הלל קריגן זיך ווי גרויס א סוכה דארף זיין, אז בית שמאי זאגן ראשו ורובו ושלחנו, און בית הלל זאגן ראשו ורובו אליין איז גענוג, אמר מר זוטרא, זאגט יעצט מר זוטרא מתניתין נמי דיקא פון די משנה און מען וועט יעצט זען פון די סיפא פון די משנה איז אויך א ראיה אז די מחלוקת איז בסוכה קטנה נישט ביי סוכה גדולה וואס איז די ראיה ווייל מדקתני בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין וואס טייטש די לשון פון די משנה איז אז טאמער די שלחנו איז אינעם שטוב ס'איז נישט אינעם סוכה איז בית שמאי פסל'ען און בית הלל זאגן ס'איז כשר, ואם איתא, טאמער ביסט גערעכט, אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז נישט ביי סוכה קטנה, נאר ביי סוכה גדולה צו גזרינן צו לא גזרינן, וואלט געדארפט שטיין בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין אז ס'איז א מחלוקת צו דער מענטש האט יוצא געווען צו נישט, לויט די בית שמאי האט ער נישט יוצא געווען ווייל גזרינן, לויט די בית הלל האט ער יא יוצא געווען ווייל לא גזרינן, אזוי וואלט געדארפט שטיין, אבער שטייט נישט אזוי, שטייט פוסלין און מכשירין, איז משמע עס גייט ארויף אויף די סוכה נישט אויף די מענטש, איז משמע מען רעדט דא פון א קליינע סוכה נישט פון א גרויסע סוכה, און ממילא האמער א ראיה פון די סיפא פון די משנה אז מען רעדט דא פון א קליינע סוכה, אויב אזוי ואלא קשיא מי שהיה איז דאך שווער די רישא פון די משנה וואס שטייט מי שהיה ראשו ורובו בסוכה איז משמע מען רעדט יא פון א גרויסע סוכה, ווייל טאמער מען וואלט גערעדט פון א קליינע סוכה וואלט געדארפט שטיין מחזקת ואינה מחזקת אזוי ווי מען האט פריערט געזען, מילא זאגט טאקע די גמרא, לעולם בתרתי פליגי, ס'איז דא דא טאקע א געדאפלטע מחלוקת, פליגי בסוכה קטנה און פליגי בסוכה גדולה, ס'דא א מחלוקת ביי א קליינע סוכה, ווי גרויס דארף א קליינע סוכה זיין? לויט די בית שמאי מוז א סוכה האבן מינימום ראשו ורובו ושולחנו, און בית הלל זאגן ראשו ורובו אליין גענוג. חוץ דעם איז אויך דא מחלוקת ביי א גרויסע סוכה, טאמער די טיש איז נישט אין סוכה, צו ס'איז גזרינן צו לא גזרינן. מילא וחסורי מחסרא והכי קתני ס'פעלט דא א שטיקל אין די משנה, מ'דארף אזוי לערנען פשט, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, וואס טייטש ביי א גרויסע סוכה? בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא. דאס איז א מחלוקת ביי א גרויסע סוכה. יעצט ביי א קליינע סוכה, ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, ביי קליינע סוכה איז אויך דא די מחלוקת. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס אונז האמיר דא געזען אז ס'דא א מחלוקת פון רבי און די חכמים, רבי זאגט אז סוכה דארף זיין ד' על ד', די חכמים זאגן ס'דארף זיין אדער ראשו ורובו ושולחנו אדער ראשו ורובו אליין, ווענדט זיך ווי די בית שמאי און בית הלל, אבער זיי האלטן ס'דארף זיין אסאך קלענער, ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא אזוי, מאן תנא להא דתנו רבנן, ווער איז דער וואס האט פארגעלערנט די קומענדיגע ברייתא? שטייט אין די ברייתא, בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, א שטוב וואס ס'איז נישט דא דארט ד' על ד', איז דא אסאך דינים ביי אזא סארט שטוב, די ערשטע זאך איז, פטור מן המזוזה, ס'איז פטור פון א מזוזה, ווי מ'וועט באלד זען ווייל ס'שטייט ביי מזוזה ביתך, דאס הייסט נישט קיין שטוב, ווייניגער ווי ד' על ד' הייסט נישט קיין שטוב, די זעלבע זאך ומן המעקה, ס'איז פטור פון צו לייגן א מעקה שטייט אין די תורה אז כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, די מעקה, לייגן א גדר אויפן דאך, דאס איז נאר ביי א בית, ביי א שטוב וואס איז גרעסער ווי ד' על ד', קלענער פון ד' על ד' איז נישט דא די חיוב, נאך א זאך, ואינו מטמא בנגעים, די דין פון נגעי בתים איז נאר ביי ד' על ד' נישט ווייניגער פון דעם, נאך א דין, ואינו נחלט בבתי ערי חומה, ס'טייטש די דין איז טאמער איינער קויפט א שטוב אין בתי ערי חומה, א שטוב אין א שטאט וואס האט געהאט א חומה ארום זיך אין די צייטן פון יהושע בן נון, איז דער דין אז ער מעג עס צוריק אויסלייזן א גאנצע יאר, טאמער ער האט נישט אויסגעלייזט די שטוב ער האט עס נישט צוריקגעקויפט פונעם קונה משך א גאנצע יאר, בלייבט עס ביים קונה לעולם ועד, ער קען עס קיינמאל מער נישט צוריקקריגן אפילו יובל אויך נישט, דאס איז דווקא ביי א שטוב, ביי א שטיקל קרקע איז נישט אזוי, טאמער איינער פארקויפט א שטיקל קרקע אין בתי ערי חומה, דעמאלטס קען ער עס אויסלייזן ביז יובל, טאמער ער וועט עס נישט אויסלייזן ביז יובל, איז יובל גייט עס אטאמאטיש צוריק, איז די זעלבע זאך, זאגט דא די ברייתא, די שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' האט נישט קיין דין פון א בית, ס'האט א דין פון סתם עפעס א שטיקל קרקע, מילא גייט עס צוריק צו די מוכר יובל. נאך א דין איז דא, ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה, די דין איז אז ווען מען גייט ארויס אין מלחמה האט מען אויסגערופן ווער ס'האט געבויט א שטוב און ער האט זיך נאכנישט אריינגעצויגן דארט זאל צוריק אהיים גיין, איז טאקע דאס הייסט נישט קיין שטוב, ווייל ס'איז נישט קיין ד' על ד', נאר א שטוב וואס איז ד' על ד'. נאך א דין איז דא, ואין מערבין בו, מען מאכט נישט מיט דעם עירובי חצרות, די דין איז אז אמאליגע צייטן האט מען דאך שוין נעכטן געזען אין נעכטיגע בלאט אז מען פלעג וואוינען, די שטיבער אמאל זענען געווען ארום א חצר, יעדע חצר האט געהאט שטיבער ארום זיך, און שפעטער געווען אפאר חצירות ארום א מבוי, און די מבוי האט זיך אריין געעפנט צום רשות הרבים, איז די חכמים האבן מתקן געווען אז מען דארף מאכן עירובי חצירות, טאמער מען וויל טראגן פון איין שטוב צו א אנדערע שטוב אין א חצר, אדער פון איין חצר צו נאך א חצר, מאכט מען עירובי חצרות, וואס איז דאס עירובי חצרות? אלע מענטשן ארום דעם חצר וואס וואוינען אינעם חצר צוזאמען נעמען זיי א ברויט, יעדער איינער לייגט אריין א שטיקל ברויט אין אזא קאסטן אין אזא סל, און מען לייגט דעם ברויט אין איינע פון די שטיבער, אזוי הייסט עס כאילו יעדער וואוינט אין יענע שטוב, און ממילא מעג שוין יעדער טראגן פון איין שטוב צום צווייטן שטוב דורכן חצר, איז דאס איז נאר טאמער א שטוב איז ד' על ד', טאמער אבער א שטוב איז נישט קיין ד' על ד', הייסט עס טאקע נישט קיין שטוב, און ממילא קען מען מאכן אן עירוב אן אים אויך. ואין משתתפין בו, די זעלבע זאך שיתופי מבואות, דאס טייטש אז טאמער אפאר חצרות וואס זענען ארום א מבוי ווילן אלע קענען טראגן אין מבוי, דארפן די אלע חצרות צוזאמען מאכן אזוי ווי דעם עירוב, ס'הייסט שיתופי מבואות, דאס טייטש מען נעמט צאם ברויט פון יעדעם איינעם, און מען לייגט די ברויט אין איינעם פון די חצרות, און אזוי קען מען טראגן פון איין חצר צום צווייטן, אדער פונעם חצר צום מבוי, איז דאס איז נאר טאמער א שטוב איז ד' על ד', טאמער אבער איז דא א חצר וואס די שטוב איז אפען צו דעם חצר און די שטוב איז נישט קיין ד' על ד', הייסט נישט די חצר כאילו עס איז א חצר פון א שטוב, און די גאנצע חצר רעכנט מען זיך נישט מיט דעם ווען מען מאכט שיתופי מבואות. נאך א דין איז דא, ואין מניחין בו עירוב, וואס טייטש די עירוב וואס מען האט פריערט געזען אז מען מאכט ס'איז דא א פאר שטובער ארום א חצר, מען מאכט עירובי חצרות צוזאמען, איז דער ברויט וואס מ'נעמט צאם ביי יעדעם, דאס לייגט מען אין איינע פון די שטיבער. דאס איז נאר טאמער די שטוב איז ד' על ד', טאמער ס'איז ווייניגער ווי ד' על ד', קען מען נישט אריינלייגן אהין די ברויט. נאך א דין איז דא, ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות. די דין איז, אז מ'מעג ארויסגיין א מענטש וואס וואוינט אין א שטאט מעג ארויסגיין פון יעדע זייט פון שטאט א תחום שבת צוויי טויזנט אמה. יעצט וואס איז טאמער ס'דא צוויי שטעט איינס לעבן דעם צווייטן, און די שטעט זענען נאנט איינס צום צווייטן הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל אמה, וואס טייטש איין שטאט איז אין די הונדערט איין און פֿערציק אמה פון דעם אנדערן שטאט, דעמאלטס קוקט מען אן ביידע שטעט כאילו ס'איז איין לאנגע שטאט, און ממילא א מענטש למשל וואוינט די רעכטע זייט פון שטאט, מעג ער גיין צו די אנדערע שטאט די לינקע זייט פון די אנדערע שטאט, און מעג גיין די גאנצע וועג, און נאר דעמאלטס הייבט ער אן ציילן צוויי טויזנט אמה, דארט הייבט זיך אן תחום שבת, ווייל מען קוקט אן ביידע שטעט כאילו ס'איז איין גרויסע שטאט, יעצט וואס איז אבער טאמער צוויי שטעט זענען אוועקגערוקט איינע פון צווייטן הונדערט איין און פֿערציק מיט א דריטל אמה? דעמאלט זאגט מען ס'איז צוויי באזונדערע שטעט, און יעדער איינער מעג סך הכל ארויסגיין פון זיין שטאט א תחום שבת. יעצט וואס איז טאמער ס'איז דא א שטוב וואס איז צווישן די צוויי שטעט, איז די שטעט איינער פונעם צווייטן איז אוועקגערוקט מער פון הונדערט איין און פֿערציק א דריטל אמה, אבער דער שטוב וואס איז צווישן די צוויי שטעט, איז דער שטוב איז נאנט צו יעדע שטאט זיבעציק מיט צוויי דריטל אמה, דעמאלטס איז דער דין מ'קוקט אן דער שטוב כאילו ס'געט אזא ס'איז מעבר די שטאט אזוי ווי א פרוי וואס איז מעוברת שטעקט זיך ארויס די בויך די זעלבע זאך די שטאט שטעקט זיך ארויס ביז צו די הויז און די שטוב איז מחבר די צוויי שטעט צוזאמען איז אויך די שטוב מוז זיין ד' על ד' ווייניגער ווי א ד' על ד' איז דאס נישט מחבר נאך א דין איז דא ואין האחין והשותפין חולקין בו ווי די גמרא פארשטייט יעצט מיינט עס אז טאמער ס'איז דא צוויי ברידער אדער צוויי שותפים וואס נארמאל טאמער צוויי שותפים האבן א שותפות אויף עפעס קען איינער זאגן פארן צווייטן איך וויל ארויס פון די שותפות קויף אפ מיין חלק אדער איך קויף דיין חלק איך וויל ענדיגן די שותפות, דאס איז נאר ביי א שטוב וואס איז ד' על ד', ווייניגער ווי ד' על ד' איז דאס נישט דא, און ממילא זאגט די גמרא נאך מען האט געזען די ברייתא דא אז א שטוב הייסט נאר א זאך וואס איז ד' על ד', לימא רבי היא ולא רבנן, לכאורה דאס גייט כשיטת רבי, וואס רבי האלט אויך ביי א סוכה עס דארף זיין ד' על ד', אבער לויט די חכמים וואס זאגן אפילו קלענער פון דעם הייסט אויך א גוטע סוכה, איז לכאורה וועלן זיי אויך האלטן ביי שטוב אז אפילו קלענער ווי ד' על ד' הייסט אויך א שטוב, זאגט די גמרא ניין,

אז א שטוב איז דווקא ד' על ד' אבער אז ס'איז קלענער ווי ד' על ד' וויל קיינער דארט נישט וואוינען, און ממילא איז די חכמים אויך מודה ביי א שטוב ס'דארף זיין ד' על ד' זאגט אונז די גמרא, די גמרא גייט יעצט צונעמען די אלע דינים וואס מ'האט געזען אין די ברייתא. אמר מר. האמיר דאך געלערנט, פטור מן המזוזה, מן המעקה, ואינו מטמא בנגעים, ואינו נחלט בבתי ערי חומה, ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה, מאי טעמא? וואס איז די טעם פון די אלע דינים אז מ'דארף א שטוב וואס איז ד' על ד' ענטפערט די גמרא, דבית כתיב בהו בכולהו, ווייל שטייט די ווארט בית אין די תורה ביי די אלע דינים, רש"י ברענגט די אלע פסוקים ווי ס'שטייט בית, און ממילא ווייניגער ווי ד' על ד' הייסט נישט קיין בית איז נישט דא די אלע דינים. ווייטער זאגט די גמרא האמיר געזען די ברייתא ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב אז מען מאכט נישט קיין עירובי חצירות מיט א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' נישט קיין שיתופי מבואות די עירובי חצירות קען מען נישט אריינלייגן אין אזא שטוב מאי טעמא פארוואס ווייל דלא חזי לדירה ווייטער די זעלבע טעם, ווייל ס'איז נישט ראוי צו וואוינען אין דעם, און ממילא אז ס'איז נישט ראוי צו וואוינען, רעכנט מען זיך נישט מיט אים אלס א שטוב דא פונעם חצר פונעם מבוי, מען מאכט נישט מיט אים קיין עירובי חצירות, נישט קיין שיתופי מבואות, און מען לייגט נישט אריין די ברויט דארט אהין. זאגט די גמרא, עירובי חצירות אין מניחין בו, אבל שיתוף מניחין בו. משמע פון דעם אז די עירובי חצירות קען מען נישט אריין לייגן אין דעם שטוב, ס'טייטש טאמער איז דא אפאר שטיבער ארום א חצר, און מען נעמט צאם ברויט פון יעדעם, איז קען מען נישט אריין לייגן די ברויט ווען מען ענדיגט אין א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד', נאר מ'דארף עס אריין לייגן אין א געהעריגע שטוב. אבער וואס איז ביי שיתופי מבואות? ס'טייטש ווען מ'נעמט צאם א ברויט פון די אלע חצירות צוזאמען, און מ'וויל עס אריינלייגן אין איינע פון די חצירות דא אז מ'זאל מעגן טראגן פונעם חצר צום מבוי, דעמאלטס מעג מען עס יא אריינלייגן אין דעם שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד', מאי טעמא פארוואס? ווייל דלא גרע מחצר שבמבוי, ווייל ס'איז נישט ערגער ווי א חצר, ס'טייטש מ'קען עס אנקוקן כאילו ס'איז אינגאנצן נישט קיין שטוב, ס'איז קלענער ווי ד' על ד' כאילו ס'איז נישט דא קיין דאך, כאילו ס'איז נישט דא קיין ווענט, און ממילא קוקט מען אן די ברויט כאילו ס'ליגט אין איינע פון די חצרות, וואס ביי אזא צורה איז אויך גוט. ס'טייטש שיתופי מבואות וועט מען שוין זען, מוז נישט די ברויט ליגן אין א שטוב בכלל, ס'מוז ליגן אין איינע פון די חצרות, און ממילא קען עס ליגן אין א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' מה שאין כן ביי עירובי חצרות, דעמאלטס מוז די ברויט ליגן אין איינע פון די שטיבער, נו, דאס הייסט נישט קיין שטוב, ס'הייסט נישט קיין דירה קען עס דארט נישט ליגן, און די גמרא ברענגט א ראיה. דתנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, דאס איז דער אנדערע גורס דא דתניא, עירובי חצירות בחצר, שיתופי מבוי במבוי, אז עירובי חצירות קען מען לייגן אין א חצר, שיתופי מבואות אין א מבוי, והוינן בה, און מען האט געפרעגט א קשיא אויף די ברייתא, עס שטימט דאך נישט, עירובי חצירות בחצר, עירובי חצירות קען מען פשוט אראפלייגן אינעם חצר, עס דארף דאך ליגן אין א שטוב, והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עירובין, הנותן עירובו בבית שער, טאמער איינער לייגט עירובי חצירות נישט אין א שטוב, נאר ער לייגט די ברויט אין א בית שער, בית שער איז א בודקע ביים אריינגאנג צום חצר איז געווען א בית שער וואס די שומר פלעגט דארט זיצן, מען לייגט עס דארט, אדער אין א אכסדרה, אכסדרה דאס איז אויך ביים אריינגאנג צו א שטוב פלעגט זיין א אכסדרה ס'האט געהאט אזא דאך אן קיין ווענט, אדער אין מרפסת, מען לייגט עס אויפן מרפסת, דאס איז א מרפסת א פארטש וואס שטעקט זיך ארויס, אמאל געווען א שטוב מיט צוויי שטאק איז די אויבערשטע שטאק האט געהאט אזא אריינגאנג אזא מרפסת וואס פון דארט איז מען אריין אין אויבערשטע שטאק און ארויס איז אינו עירוב, איז די עירוב נישט קיין עירוב ווייל ס'מוז ליגן אין א שטוב, און נאך מער והדר שם אינו אוסר, לאמיר זאגן איינער וואוינט דארט, ער וואוינט אין אכסדרה, ער וואוינט אין א בית שער, ער וואוינט אין א מרפסת, איינער האט זיך אריינגעצויגן אהין, איז הייסט עס נישט כאילו ער וואוינט דא בכלל ווייל די דין איז, לאמיר זאגן ס'דא א חצר וואס איז דא דא א פאר שטובער ארום און ארום, און איינער פון די מענטשן ווילן זיך נישט משתתף זיין דא מיט די עירובי חצירות, איז מאכט ער א פראבלעם פאר יעדעם, קיינער וועט נישט קענען דא טראגן, ווייל יעדער איינער דארף דא האבן א חלק, אבער ווען איינער וואוינט אין א מרפסת צו אין אן אכסדרה צו אין א בית שער, הייסט עס בכלל נישט כאילו ער וואוינט דא, און ממילא אסר'ט ער נישט אויף אנדערע צו טראגן דא אויך נישט, ווייל מען רעכנט זיך בכלל נישט מיט אים ווייל ער וואוינט נישט דא אין א שטוב, איז על כל פנים אבער זעהן מיר דא אז די עירובי חצירות מוז ליגן ממש אין איינע פון די שטובער נישט סתם אין חצר, און וואס עפעס איז געשטאנען די ברייתא אז עירובי חצירות בחצר, אלא אימא, דארף מען טאקע גורס זיין זאגט די גמרא עירובי חצירות בבית שבחצר, אז עירובי חצירות מוז ליגן אין איינע פון די שטובער פון די חצר, ושיתופי מבואות, בחצר שבמבוי, און שיתופי מבואות מוז נישט ליגן אין א שטוב, נאר ס'מוז ליגן אין איינע פון די חצרות פונעם מבוי, און במילא זעהן מיר דאך קלאר דא אין די ברייתא אז עירובי חצירות מוז טאקע ליגן אין א שטוב, אבער שיתופי מבואות מוז נישט ליגן אין א שטוב, ס'מוז ליגן עפעס אין א חצר ערגעץ וואו, און מילא והאי, טאמער איינער האט א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד', קען מען טאקע דארט אריינלייגן שיתופי מבואות פארוואס? ווייל לא גרע מחצר שבמבוי, ס'איז נישט ערגער ווי א פשוטע חצר, מ'קוקט עס אן כאילו ס'איז נישט דא קיין ווענט דא, און במילא קען מען עס טאקע אריינלייגן דארט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן אין די ברייתא ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות, אז טאמער ס'איז דא צוויי שטעט, וואס איז אוועקגערוקט מער ווי הונדערט איין און פֿערציק אמה, און דער שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' איז אינצווישן, קוקט מען נישט אן די צוויי שטעט כאילו ס'איז מחובר. זאגט די גמרא, דאפילו כבורגנין לא משווינן ליה, מען קוקט נישט אן א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' אפילו ווי בורגנין, ווייל דער דין איז אז טאמער ס'איז דא צוויי שטעט, וואס איז אוועקגערוקט מער ווי הונדערט איין און פֿערציק אמה, אינמיטן איז דא בורגנין, בורגנין איז אזא בודקע וואס מען פלעגט מאכן פון ערבה ביימער, פאר שומרים וואס פלעגן אויפפאסן אויף פעלדער, צו זיי פלעגן פאנגען עופות, פלעגן זיי שלאפן דארט ביינאכט אין די קליינע בודקעס, דאס איז יא מחבר צוויי שטעט צוזאמען, איז וואס פשט? א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' איז שוואכער ווי בורגנין? יא זאגט די גמרא מאי טעמא, ווייל בורגנין חזי למילתייהו, והאי לא חזי למילתיה, וואס טייטש די בורגנין, אויף וואס איז עס געמאכט? ס'איז דאך געמאכט אויף צו שלאפן דארט, שלאפן א מענטש אליין, שטייט אין פעלד, דארף האבן ווי צו שלאפן מאכט מען בורגנין, מילא די בורגנין איז א מושלם'דיגע זאך, אויף דאס איז עס געמאכט און עס טוט טאקע אויף דאס וואס עס דארף אויפטון, אבער א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' איז נישט קיין שטוב נישט, די גאנצע זאך איז סתם א כאטקע, מ'דארף עס צוזאמווארפן, ס'איז גארנישט מיט נישט, און פאר דעם טאקע, א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' טוט גארנישט אויף. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די ברייתא, ואין האחים והשותפים חולקים בו, און ווי מ'האט פארשטאנען, אז טאמער צוויי שותפים האבן א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד' קען נישט איינער צווינגען פארן צווייטן צו פארקויפן אדער צו אפקויפן. זאגט די גמרא טעמא דלית ביה ארבע אמות, הא אית ביה ארבע אמות חולקין, טאמער ס'וואלט יא געווען ד' על ד' קען מען יא צוטיילן, צוויי שותפים קענען צוטיילן א שטוב וואס איז ד' על ד', והא תנן, מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, אין חולקין את החצר, עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה, די דין איז צוויי שותפים, איינער קען נישט צווינגען דעם צווייטן צו צעטיילן, נאר טאמער נאכן צעטיילן וועט איבערבלייבן ד' על ד' פאר יעדעם, פארוואס ווייל טאמער ס'בלייבט נישט איבער ד' על ד' פאר יעדעם איז גארנישט ווערט, ס'טייטש דו דו צווינגסט יענעם צו צעטיילן און יעדער איינער בלייבט מיט א חלק וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' יעדער בלייבט מיט א חלק וואס איז גארנישט ווערט, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז אפילו ד' על ד' קען מען אויך נישט צוטיילן, אלא אימא זאגט טאקע די גמרא נישט דאס האט די ברייתא געמיינט, די ברייתא האט געמיינט צו זאגן אין בה דין חלוקה בחצר, ס'האט נישט קיין דין חלוקה אין א חצר, וואס פשט? דאמר רב הונא, חצר לפי פתחיה מתחלקת, ס'הייסט למשל וואס איז טאמער א איד שטארבט און לאט איבער בירושה פאר די קינדער אפאר שטיבער וואס זענען ארום א חצר, אין די חצר איז דא איין גרויסע שטוב און דריי קליינע שטיבער, און ס'זענען דא צוויי ברידערס, צוויי זין פון דער איד, האבן מחליט געווען זיי גייען זיך צעטיילן, איינער גייט קריגן די דריי קליינע שטיבער, און די אנדערע גייט קריגן דעם גרויסן שטוב. איז יעצט, מ'האט צעטיילט די שטיבער, וואס איז מיט דער חצר אליין? זאגט רב הונא, די חצר צעטיילט מען לויט די טויערן פון די מענטשן, וואס טייטש, דער גאנצער תפקיד פון דער חצר איז מ'זאל זיך קענען באנוצן מיט די שטיבער, און ממילא דער וואס האט קריגן דריי קליינע שטיבער, אפילו טאקע ס'איז דריי קליינע, אבער ווי נישט ווי ער האט דא דריי טירן וואס ער דארף קענען אריינגיין און ארויסגיין פון דעם, און ממילא ער קריגט דריי פערטל פונעם חצר, דער וואס האט די איין גרויסע שטוב, ער האט נאר איין טיר דא, ממילא ער קריגט נאר איין פערטל פונעם חצר, ורב חסדא אמר, רב חסדא זאגט ניין, נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות, יעדע טויער קריגט ד' אמות, והשאר חולקין אותו בשווה, די רעשט פון די חצר צוטיילט מען גלייך אויף גלייך, וואס טייטש דער וואס וועט קריגן די דריי קליינע שטיבער, ער קריגט קעגן איבער זיינע טויערן, און ווי רש"י זאגט נישט קיין חילוק ווי ברייט די טויערן זענען, לאמיר זאגן א טויער איז ברייט צען אמות, קריגט מען טאקע צען אמות אויף ד' אמות, טאמער די טויער איז שמעלער, זעקס אמות לאמיר זאגן איז זעקס אמות אויף ד' אמות, יעדער איינער קריגט א חלק קעגן דעם טיר, ד' אמות קעגן דעם טיר, און נאכדעם די רעשט צוטיילט מען זיך, אבער על כל פנים, וואס מער טירן א מענטש האט, אלץ א גרעסערע חלק קריגט ער אינעם חצר, דאס איז יעדער מודה, און במילא, זאגט די גמרא, דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, דהני מילי בית דלמהוי קאי, דער דין אז יעדער איינער קריגט א חלק קעגן זיין טיר, דאס איז ביי א שטוב, וואס איז ד' על ד', די שטוב איז געמאכט צו שטיין, דעמאלטס קריגט יעדער איינער קעגן דעם טיר. יהבינן ליה חצר געבט מען יעדער איינער א חלק א חצר קעגן זיין שטוב, אבער האי, א שטוב וואס איז קלענער ווי ד' על ד', דלמיסתר קאי, וואס די גאנצע שטוב איז געמאכט צו צוברעכן, ס'איז נישט געמאכט אויף צו נוצן, ס'איז נישט קיין נארמאלע שטוב, לא יהבינן ליה חצר, געבט מען נישט א חלק אינעם חצר קעגן דעם טיר פון אזא קליינע שטוב.